בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף קט ו, מיר הייבן אן דף קט ו עמוד א' אויבן, אמר רבינא, זאגט די הייליגע גמרא אמר רבינא האט רבינא געזאגט, אמר לי רב משרשיא בריה דרב נתן, רב משרשיא בריה דרב נתן האט מיר געזאגט הכי אמר הלל משמיה דגמרא, אזוי האט הלל נאכגעזאגט פון אנדערע אמוראים, מען רעדט נישט דא פון די תנא הלל, נאר מען רעדט פון זיין איר איר איר אייניקל די אמורא הלל, ע כ פנים האט הלל געזאגט אזוי, לא ניכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וניכול, א מענטש זאל נישט צוזאמלייגן מצה און מרור צוזאמען און עסן אזוי צוזאמען, פארוואס? משום דסבירא לן מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן, דאס טייטש אונז האלט מיר אז מצה בזמן הזה וואס איז נישטא קיין קרבן פסח איז א דאורייתא, מה שאין כן מרור וואס שטייט על מצות ומרורים יאכלוהו, אז די חיוב פון מרור האלט דער מאן דאמר האלט הילל איז נאר א דרבנן ווייל נאר בשעת וואס איז געווען א קרבן פסח דעמאלטס איז דא על מצות ומרורים יאכלוהו, טאמער ס'איז נישטא קיין קרבן פסח איז נישטא קיין חיוב פון מרור און ממילא די מרור איז נאר א דרבנן, און פארדעם עט שוין זעהן וואס ס'האט א שייכות. אבער פאר דעם ואתי מרור דרבנן ומבטל ליה למצה דאורייתא איז די שארפע טעם פון די מרור מבטל די טעם פון די מצה און ממילא שפירט מען נישט די מצה איז ממילא איז מען נישט יוצא די חיוב פון מצה פאר דעם זאל מען עס נישט עסן צוזאמען זאגט ער ווייטער ואפילו למאן דאמר מצות אין מבטלות זו את זו און אפילו לויט די מאן דאמרים און מ'עט זעהן ס'א מחלוקת תנאים אבער ס'דא א מאן דאמר וואס האלט אז מצוות זענען נישט מבטל איינער דעם צווייטן ס'טייטש אז אז מ'עסט אפאר מצות צוזאמען נישט קיין חילוק איינס איז שארף איינס איז נישט שארף, גארנישט איז נישט מבטל די אנדערע דאס איז הני מילי דאורייתא בדאורייתא או דרבנן בדרבנן טאמער ביידע מצות זענען דאורייתא אדער ביידע דרבנן דעמאלטס איז דא די כלל לויט דעם מאן דאמר עכ"פ אז מצות אין מבטלות זו את זו אבל אבער זאגט די אמורא הילל דאורייתא ודרבנן אתי דרבנן ומבטל ליה לדאורייתא דאס איז יעדער מודה אז ווען איין מצוה איז א דאורייתא און די אנדערע איז א דרבנן, פאררעכנט מען זיך אינגאנצן נישט מיט די דרבנן, נאר ס'הייסט כאילו ס'איז א רשות, און במילא זאגט מען אוודאי אז איינס קען מבטל זיין די אנדערע, און במילא דא ביי אונזער ציור איז די מרור, די שארפע טעם פון די מרור איז מבטל די טעם פון די מצה, און פאר דעם טאר מען זיי נישט עסן צוזאמען. זאגט יעצט די גמרא ווער איז טאקע דער תנא, מאן תנא דשמעת ליה מצות אין מבטלות זו את זו, ווער איז דער תנא וואס האלט אז מצות זענען נישט מבטל איינע די אנדערע, הלל היא, דאס איז דער תנא הלל, דתניא אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן, שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו, אז הלל האט געהאלטן אז מען זאל עסן דעם קרבן פסח צוזאמען מיט די מצה צוזאמען מיט די מרור אלע דריי צוזאמען, און אפילו טאקע די מרור איז גאר שארף און איין טעם בעצם איז מבטל די אנדערע, האלט הלל אז מצות אין מבטלות זו את זו, דאס איז די תנא וואס האלט אזוי. זאגט די גמרא אבער אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט חולקין עליו חבריו על הלל אז די חברים פון הלל די חכמים קריגן זיך אויף הלל דתניא אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא און ער ברענגט א ראיה פון א ברייתא יעצט בעצם וועט מען זעהן אז די ראיה פון די ברייתא גייט די גמרא אפפרעגן אבער דאס דארף מען געדענקען אז רבי יוחנן זאגט בקבלה דאס טייטש ער ווייסט קלאר אז די חכמים קריגן זיך אויף הלל דאס טייטש ער פארלאזט זיך נישט אויף די ברייתא אז די ברייתא איז די איינציגסטע ראיה ער ברענגט נאר א ראיה פון א ברייתא וואס די ראיה העט מען אפפרעגן, על כל פנים, די ברייתא זאגט, יכול יהא כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן, כ'וואלט ווען געמיינט אז מ'זאל זיך טאקע פירן ווי הלל, צאמלייגן די פסח די מצה און די מרור צוזאמען און עסן, תלמוד לומר על מצות ומרורים יאכלוהו אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, וואס טייטש דערפאר שטייט אין פסוק על מצות ומרורים יאכלוהו וואס טייטש יאכלוהו זאל מען אים עסן? מ'עסט דאך עס צוזאמען לויט הלל, נאר וואס דען זאגט די ברייתא פון דא איז א ראיה אז מ'עסט יעדעס איינס באזונדער און מ'עסט עס נישט צוזאמען, מ'עסט די מצה באזונדער, די מרור באזונדער, און דעם קרבן פסח באזונדער, און במילא וואס איז טאקע די טעם אז מ'עסט יעדעס איינס באזונדער פארוואס זאל מען עס נישט עסן צוזאמען, ווייל די חכמים האלטן אז מצוות מבטלות זו את זו, און דערפאר דארף מען עסן יעדעס איינס באזונדער, מתקיף לה רב אשי, פרעגט אבער רב אשי אי הכי, מאי אפילו, וואס טייטש ווי שטימט דא די לשון פון אפילו, מען קוקט אריין אין די ברייתא, שטייט אין די ברייתא על מצות ומרורים יאכלוהו, אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו איז משמע אז מען מעג עס עסן באזונדער, אבער עס איז נאך אלץ משמע אז לויט די חכמים מעג מען עס עסן צוזאמען, אלא אמר רב אשי ממילא זאגט טאקע רב אשי אז די ברייתא קריגט זיך אינגאנצן נישט אויף הלל, נאר די ברייתא גייט כשיטת הלל, און די ברייתא זאגט האי תנא הכי קתני די ברייתא זאגט אזוי. יכול לא יצא בהו ידי חובתן אלא אם כן כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן, אז איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז ס'איז ממש מעכב די דין פון הילל מען מוז עס עסן צוזאמען, און טאמער מען עסט עס באזונדער איז מען אינגאנצן נישט יוצא, תלמוד לומר פאר דעם שטייט על מצות ומרורים יאכלוהו, אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, אז בדיעבד טאמער מען עסט עס באזונדער איז מען יוצא, אבער אוודאי שטייט דא אין ערגעץ נישט אין די ברייתא אז מען מוז עס עסן באזונדער ווייל מצות מבטלות זו את זו, אבער על כל פנים האמער דאך דא למעשה צוויי שיטות אזוי ווי מען האט פריערט געשמועסט, וואס טייטש דאס איז קלאר אז הלל און די חכמים קריגן זיך דא איז טאקע נישט די חכמים פון די ברייתא אבער א צווייטע חכמים וואס קריגן זיך אויף הלל הלל האלט אז מצוות אין מבטלות זו את זו וממילא דארף מען עס עסן צוזאמען לכתחילה על כל פנים און די חכמים וואס קריגן זיך אויף אים האלטן אז מען דארף עס עסן באזונדער זאגט די גמרא השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן יעצט אז אונז ווייסן מיר נישט די הלכה איז ווי הלל צי ווי די בר פלוגתא און ממילא פאר דעם היינטיגע צייט זאגט די גמרא מברך על אכילת מצה ואכיל והדר מברך על אכילת מרור ואכיל והדר אכיל מצה וחסא בהדי הדדי בלא ברכה זכר למקדש כהלל ס'טייטש מען עסט קודם מצה באזונדער מיט א ברכה מרור באזונדער מיט א ברכה און נאכדעם עסט מען עס צוזאמען און מ'זאגט זכר למקדש כהלל וואס טייטש מ'טוט עס אלס די שיטה פון הילל יוצא צו זיין אלע שיטות זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' אלעזר אמר רב אושעיא האט ר' אלעזר נאכגעזאגט פון רב אושעיא כל שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים וואס טייטש דאס וואס מ'טונקט איין אין א משקה ס'טייטש אזוי ווי מ'האט געזען אז מ'טינקט איין די חזרת אין א משקה, מ'טינקט איין די ירקות אין א משקה, איז די טינקעריי וואס מ'טינקט דא איין איז גורם אז מ'זאל דארפן וואשן די הענט, פארוואס דארף מען וואשן די הענט? איז ווי רש"י און די רשב"ם זענען דא מסביר אז דאס איז א תולדה פון צוויי דינים, קודם כל איז דא א דין אז ידיים שניות הן, חכמים האבן גוזר געווען אז היות וואס א מענטש לייגט די הענט אויף כל מיני פלעצער, איז סתם ידיים, הענט וואס מען האט נישט געוואשן, האט א דין פון א שני לטומאה, און במילא, אפילו מען האט נישט צוגערירט א דבר טמא, הענט האבן א דין פון א שני. יעצט סתם אזוי, הענט וואס איז א שני איז נאך נישט קיין פראבלעם, ווייל א שני קען נאר מאכן תרומה א שלישי אדער קדשים א רביעי, אבער חולין קען עס נישט מטמא זיין. אבער. ס'דא א צווייטע תקנת חכמים אז כל הפוסל את התרומה מטמא את המשקין להיות תחילה, וואס טייטש אז יעדע זאך וואס פסל'ט תרומה, וואס פסל'ט תרומה? שני לטומאה פסל'ט תרומה, וואס טייטש אז ווען איינער האט עפעס וואס איז א שני אדער די הענט למשל אדער די הענט איז א שני און מען רירט צו תרומה פסל'ט מען די תרומה, די תרומה טאר מען מער נישט עסן, איז ווען א שני רירט צו א משקה האבן חזל גוזר געווען אז דער משקה ווערט נישט קיין שלישי, דער משקה ווערט נישט קיין שני, נאר ס'ווערט א ראשון גאר, און במילא זאגט ר' אלעזר אמר ר' אושעיא אז טאמער איינער העט יעצט גיין מיט זיין הענט וואס איז בעצם א שני ווייל סתם ידיים זענען שניות זענען א שני, און ער העט אנכאפן יעצט א ירק איז סתם אזוי דאס נישט קיין פראבלעם, אבער טאמער מ'טינקט עס יעצט איין אין א משקה און מ'רירט צו מיט די הענט די משקה ווערט דאך די משקה א ראשון, ווערט דאך די ירק א שני, קומט אויס מ'איז מטמא דעם ירק, דערפאר דארף מען זיך קודם וואשן די הענט, און נאכדעם וואס מ'וואשט זיך די הענט טינקט מען איין די ירק אין די משקה. זאגט די גמרא אמר רב פפא, זאגט רב פפא, שמע מינה, קען מען דרינגען פון דעם, אז האי חסא, די חזרת, צריך לשקועיה בחרוסת משום קפא, וואס טייטש מ'דארף עס אינגאנצן איינטינקען אין חרוסת אלץ קפא, קפא איז דא דא א מחלוקת, רשי ברענגט איין לשון, די רשבם ברענגט צוויי לשונות, איין לשון איז קפא איז אז די חזרת האט גאר א שארפע טעם דערין וואס קען אמאל האבן אזא סם אין דעם וואס איז מזיק א מענטש און ממילא מ'טינקט עס צוזאמען מיט די חרוסת דאס נעמט אוועק די שארפקייט און ממילא ווערט עס אויס סכנה'דיג א צווייטע פשט ברענגט דא די רשבם אז ס'איז דא דארט אזעלכע ווערים וואס די ווערים זענען א סכנה וואס ווען מ'טינקט עס איין אין חרוסת שטארבן די ווערים און ווי תוס' איז מסביר ווערים טאר מען נישט עסן אבער ס'איז א ווייטע חשש אז ס'איז דא אין דעם ווערים חמירא סכנתא מאיסורא און ממילא היות א סכנה איז מען מער מחמיר איז אלס די סכנה הייסט מען איינטונקען אבער ס'מיינט נאכנישט אז מ'טאר עס נישט עסן ווייל בדרך כלל איז דארט נישטא קיין ווערים על כל פנים איז רב פפא מדייק אז מ'דארף אינגאנצן איינטונקען דעם חזרת אינגאנצן אינעם חרוסת פארוואס ווייל דאי סלקא דעתך לא צריך לשקועיה טאמער וועסט מיר זאגן אז מ'דארף עס נישט אינגאנצן איינטונקען אויב אזוי נטילת ידיים למה לי הא לא נגע, אויב אזוי פארוואס דארף מען זיך וואשן די הענט איידער מען טונקט איין דעם כרפס אדער איידער מען טונקט איין דעם חזרת ביים מרור, לכאורה מען גייט דאך עס נישט צורירן ס'טייטש מען וועט נישט צורירן די משקה, די גאנצע טעם וואס דו זאגסט אז מען דארף וואשן די הענט איז ווייל מען וועט צורירן די משקה, די משקה וועט ווערן א ראשון ס'וועט מטמא זיין די עסן די עסן וועט ווערן א שני, טאמער מען דארף עס נישט אינגאנצן איינטונקען רירט מען דאך נישט צו די משקה איז א ראיה אז מען דארף עס טאקע אינגאנצן איינטונקען, זאגט אבער די גמרא, ודילמא לעולם אימא לך, לא צריך לשקועיה, וועל זאגן, קען זיין מען דארף עס נישט אינגאנצן איינטונקען, נאר וקפא מריחא מיית, די קפא, די ס'איז טייטש צו די סם אדער די ווארעם, שטארבט אפילו מען טונקט עס איין אביסל, נאר פון די שמעק אליין פון די חרוסת שטארבט עס, אלא למה לי נטילת ידיים, דילמא משקעו ליה, וואס טייטש אוודאי מוז מען עס נישט איינטונקען, נאר מען דארף, דערפאר האט מען געהייסן אז מען דארף וואשן די הענט פארדעם, ווייל אפשר עט א מענטש עס אינגאנצן איינטונקען ממילא עט ער עס מטמא זיין, אבער אוודאי מוז נישט זיין אז ס'איז א ראיה פון דא אז מ'מוז עס איינטונקען, יעצט וואס איז די פראבלעם אז די חזרת אדער די כרפס עט זיין טמא, איז תוס' און אנדערע ראשונים ברענגען, אדער טאקע ס'איז א חשש אז חולין עט זיין טמא פאר די מענטשן זענען מקפיד נישט צו עסן חולין בטומאה, אדער איז דא אנדערע וואס זאגן אז ס'איז סתם ס'א תקנת חכמים אזוי ווי חזל האבן מתקן געווען מ'דארף זיך וואשן פאר ברויט, איז אויף די זעלבע אופן האט מען מתקן געווען אז מ'דארף זיך וואשן פאר מ'עסט די חזרת און דעם כרפס. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, לא נישהי איניש מרור בחרוסת, א מענטש זאל נישט לאזן די מרור זיצן א לאנגע צייט אין די חרוסת, דילמא אגב חלייה דתבלין, ווייל קען זיין אז די זיסקייט פון די תבלינים וואס זיצט אין די חרוסת, מבטל ליה למרוריה, עט עס אינגאנצן מבטל זיין די ביטערקייט פונעם מרור, ובענין טעם מרור וליכא, און ס'דארף זיין א טעם מרור אינעם מרור, ווייל אזוי ווי מ'האט דאך מתקן געווען מרור אויף די מרירות וואס איז געווען אין מצרים וימררו את חייהם בעבודה קשה, מוז זיין א טעם פון מרירות, און ממילא זאל מען עס נישט לאזן זיצן א לאנגע צייט אינעם חרוסת. זאגט די גמרא ווייטער, אדבריה רב חיסדא לרבנא עוקבא ודרש, רב חיסדא האט מכבד געווען רבנא עוקבא צו זאגן א דרשה, האט רבנא עוקבא געזאגט, נטל ידיו בטיבול ראשון נוטל ידיו בטיבול שני, אז אפילו מען האט טאקע געוואשן די הענט פאר די ערשטע מאל ס'מ'טינקט איין, וואס טייטש פאר דעם כרפס מ'האט איינגעטינקען אין זאלץ וואסער, וואשט מען נאכאמאל די הענט פאר מ'טינקט איין די מרור אין חרוסת. זאגט די גמרא אמרוה רבנן קמיה דרב פפא, האבן די חכמים נאכגעזאגט די מימרא פאר רב פפא, האבן זיי געזאגט אז הא בעלמא איתמר, וואס טייטש די מימרא דא פון רבנא עוקבא אז מ'וואשט די הענט ביי די ערשטע טיבול דארף מען נאכאלץ וואשן ביי די צווייטע טיבול, האט נישט קיין שייכות צום סדר, נאר עס איז געזאגט געווארן א גאנץ יאר אז ווען מען טינקט איין איינמאל און מען טינקט איין נאכאמאל דארף מען צוויי מאל וואשן די הענט, אבער ביים סדר איז נישט אזוי, ווייל דאי סלקא דעתך הכא איתמר, טאמער דו'סט מיר זאגן ער רעדט לגבי דעם סדר, למה לי נטילת ידיים תרי זימני, הא משא ליה ידיה חדא זימנא, וואס טייטש פארוואס דארף מען וואשן הענט צוויי מאל, מען האט דאך שוין געוואשן די הענט איינמאל, און מען האט דאך נישט מסיח דעת געווען צווישן די צוויי נטילות, איז וואס עפעס דארף מען מאכן נאך א נטילה? ס'דאך איין לאנגע המשך, און ממילא אוודאי גייט עס ארויף אויף א גאנץ יאר, אז ווען איינער טינקט עפעס איין, זאל ער זיך וואשן די הענט, שפעטער טינקט נאכאמאל איין, ס'האט נישט קיין שייכות צו די ערשטע מאל האט זיך מיישב געווען און וויל נאכאמאל טינקען, דארף ער וואשן א צווייטע מאל אבער נישט ביים סדר. אמר להו רב פפא, האט רב פפא געזאגט אדרבה, הכא איתמר, אוודאי רעדט זיך עס יא ביים סדר, ווייל דאי סלקא דעתך בעלמא איתמר, למה לי תרי טיבולי, ווייל טאמער ס'רעדט זיך אויף א גאנץ יאהר, א גאנץ יאהר טינקט מען דאך נישט איין צוויי מאל, דאס איז דאך א מנהג וואס איז נאר דא ביים סדר, וואסערע שייכות האט עס מיט א גאנץ יאהר? אלא מאי פרעגט אבער די גמרא אויב אזוי, הכא איתמר, ער רעדט יא ביים סדר, נטילת ידיים תרי זימני למה לי, הא משא ליה ידיה חדא זימנא, ביים סדר האט מען דאך געשמועסט פארוואס דארף ער וואשן די הענט צוויי מאל, האט דאך שוין געוואשן די הענט איין מאל האט דאך נישט מסיח דעת געווען, ענטפערט די גמרא, אמרי, כיון דבעי למימר אגדתא והלילא, היות וואס ער וויל דאך זאגן די הגדה און דעם הלל צווישן דעם ערשטן טונק און דעם צווייטן טונק, דילמא אסוחי אסחיה לדעתיה ונגע, עס קען זיין ער האט צוגערירט א פלאץ וואו מען טאר נישט, טייטש א פלאץ וואס איז צוגעדעקט, א פלאץ וואס איז מטמא די הענט, און מען האט יא מסיח דעת געווען, און דערפאר האט ער געזאגט אז מען דארף זיך וואשן נאכאמאל די הענט פאר מען טונקט איין די מרור אין חרוסת. זאגט די גמרא ווייטער. אמר רבא האט רבא געזאגט בלע מצה יצא טאמער איינער האט איינגעשלינגען מצה אן עס קייען האט ער נאך אלץ יוצא געווען די מצוה שטייט אין די תורה בערב תאכלו מצות אבער בלע מרור לא יצא טאמער איינער האט איינגעשלינגען מרור דעמאלטס האט ער נישט יוצא געווען ווייל מרור דארף מען קייען היות וואס מרור האט מען דאך מתקן געווען א זכר אויפן שעבוד אויף די מרירות מוז מען שפירן א טעם פון מרור און דערפאר איז נישט גענוג אז מען שלינגט עס פשוט איין זאגט ער ווייטער בלע מצה ומרור ידי מצה יצא ידי מרור לא יצא, טאמער ער האט איינגעשלינגען מצה מיט מרור צוזאמען, און ווייטער דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס ער האט נישט געקייט, איז מצה האט ער יוצא געווען, און מרור האט ער נישט יוצא געווען, און ווייטער אזוי ווי פריער, די מצה האט ער יוצא געווען ווייל ער האט דאך יוצא געווען די מצה, מצה דארף מען נישט קייען, און מרור נישט ווייל מען דארף שפירן א טעם, יעצט ווי דער רשב"ם איז דא מוסיף אז דא קומט ער לאזן הערן נאך א חידוש, ווייל אפילו אז די מצה איז איינגעוויקלט אינעם מרור, ממילא חוץ דעם וואס ער שפירט נישט קיין טעם אין די מצה, ס'רירט אפילו נישט צו זיין האלז, האט ער נאך אלץ יוצא געווען די חיוב פון מצה, אבער די חיוב פון מרור נישט. זאגט ער ווייטער נאך א דין, כרכן בסיב, טאמער ער האט עס איינגעוויקלט אין א סיב, סיב איז א זאך וואס וואקסט ארום א דעקל בוים, ס'איז סתם א געוויקס, ס'איז נישט קיין געהעריגע מאכל, איז טאמער ער וויקלט איין די מצה און מרור אין דעם סיב ובלען אזוי שלינגט ער עס אראפ, אף ידי מצה נמי לא יצא, איז אפילו די חובה פון מצה איז ער אויך נישט יוצא, פארוואס? ווייל דא איז עס אפילו נישט ארומגענומען מיט א מאכל, און ממילא הייסט עס אינגאנצן נישט כאילו מ'האט עס איינגעשלינגען, ממילא פאר דעם איז מען גארנישט יוצא. אזוי איז לויט אונזער גרסה אין די גמרא. און דער רשב"ם ברענגט דא נאך א גרסה אז רבא האט געזאגט אנדערש, אז רבא האט געזאגט בלע מצה יצא, בלע מרור יצא, ביידע האט ער יוצא געווען אפילו מען קייעט עס נישט, פארוואס? ווייל אפילו מען האט נישט געקייעט די מצה און נישט געקייעט די מרור, ווי נישט ווי עפעס א טעם שפירט מען, אפילו פון די מרור וואס מען קייעט נישט מען שפירט א טעם מרירות ממילא האט מען יא יוצא געווען, אבער טאמער מען שלינגט זיי איין צוזאמען, דעמאלטס האט מען נישט יוצא געווען די חיוב פון מרור, ווייל דעמאלטס איז יא שייך אז מען האט אינגאנצן נישט געשפירט א טעם פון די מרור, און פארדעם, אויף דעם איז רבא זיכער מודה אז מען איז נישט יוצא די חיוב פון מרור, אבער מצה ווייטער איז מען יא יוצא ווען מען שלינגט עס איין צוזאמען מיט מרור. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב שימי בר אשי האט רב שימי בר אשי געזאגט, מצה לפני כל אחד ואחד, מרור לפני כל אחד ואחד, וחרוסת לפני כל אחד ואחד, וואס טייטש אמאליגע צייטן האט יעדער געהאט א טיש פאר זיך, ס'איז נישט געווען איין גרויסע טיש, און ממילא דארף ביי יעדע טיש ליגן מצה מרור מיט חרוסת, מה שאין כן ווי דער רשב"ם שמועסט אויס, היינט ביי היינטיגע צייטן וואס מען עסט ביי איין גרויסע טיש איז יעדער מודה מען דארף נישט לייגן ביי יעדעם איינעם באזונדער נאר מען לייגט איינס פארן באלעבאס, אבער מען רעדט פון אמאליגע צייטן. ווייטער זאגט רב שימי בר אשי, ואין עוקרין את השולחן אלא לפני מי שאומר הגדה, ס'טייטש ס'איז דער סדר געווען נאר איינער געזאגט די הגדה די אנדערע האבן יוצא געווען די אנדערע האבן אריינגעפרעגט, אבער נאר איינער האט געזאגט, און מען וועט באלד זען אז מען נעמט אוועק די טיש נאכדעם וואס מען ענדיגט מיט קידוש מיט קדש ורחץ כרפס יחץ פאר מגיד נעמט מען אוועק די טיש ס'טייטש פאר די מה נשתנה פארוואס די קינדער זאלן טאקע פרעגן וואס איז פשט אז מען נעמט אוועק די טיש און שפעטער ברענגט מען עס גראד צוריק על כל פנים די ענין טוט מען נאר מיטן טיש פון באלעבאס נישט מיט די טיש פון יעדעם איינעם רב הונא אומר רב הונא זאגט כולהו נמי לפני מי שאומר הגדה רב הונא האלט סתם אזוי אז די גאנצע מצה מרור חרוסת איז אויך נאר אויפן טיש פונעם באלעבאס און נישט אויף יעדעם איינעמ'ס טיש, זאגט די גמרא והלכתא כרב הונא, און די הלכה איז טאקע ווי רב הונא, זאגט אונז די גמרא למה עוקרין את השולחן, פארוואס טאקע נעמט מען אוועק די טיש פארן הגדה, אמרי דבי רבי ינאי, כדי שיכירו תינוקות וישאלו, אז די קינדער זאלן באמערקן וואס טוט זיך דא פארוואס נעמט מען אוועק די טיש, און זיי זאלן פרעגן און מען זאל זיי ענטפערן און מען זאל אריינקומען אזוי אין די מצוה פון סיפור יציאת מצרים. יעצט ווייטער, דער רשב"ם רעדט אויס אז היינטיגע צייטן וואס מען עסט ביי איין גרויסע טיש, אוודאי שלעפט מען נישט אוועק די גאנצע טיש, נאר מען נעמט די קערה און מען לייגט עס סוף טיש, און מיט דעם איז מען גורם אז די קינדער זאלן פרעגן. זאגט די גמרא ווייטער, אביי הווה יתיב קמיה דרבה, אביי ווען ער איז געווען קליין איז ער געווען פאר רבה ביים סדר, חזי דקא מדלי תכא מקמיה, האט אביי געזען אז מען נעמט אוועק דעם טיש פאר רבה, וואס טייטש די טיש פון רבה נעמט מען אוועק, אמר להו, האט אביי געפרעגט עדיין לא קא אכלינן, אתו קא מעקרי תכא מקמן, מ'האט דאך נאכנישט געעסן וואס נעמט מען אוועק די טיש, אמר ליה רבה, האט רבה אים געזאגט, פטרתן מלומר מה נשתנה, האסט אונז געפטר'ט פון צו זאגן מה נשתנה, און ווייטער ווי דער רשב"ם רעדט אויס, אז וועט מען זעהן אין די קומענדיגע בלאט, אז ס'דא א נוסח פון מה נשתנה, וואס דאס קינד דארף פרעגן, און טאמער ס'נישט דא א קינד זאל פרעגן, אדער די קינד ווייסט נישט צו פרעגן, דארף א מענטש צוהעלפן, א מענטש דארף זיך אליין פרעגן, און דאס איז טאקע נאר ווען מען פרעגט נישט, אבער טאמער א קינד פרעגט, דארף מען נישט זאגן די גאנצע נוסח פון מה נשתנה, נאר מען קען גראד ענטפערן און אנהייבן מיט די נוסח פון די סיפור יציאת מצרים, און דאס האט טאקע רבה געטון נאכדעם וואס אביי האט געפרעגט די קשיא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר שמואל האט שמואל געזאגט, לחם עוני, לחם שעונין עליו דברים, וואס טייטש, ס'ווערט גערופן לחם עוני די מצה, ווייל ס'איז א ברויט וואס מען זאגט אויף דעם אסאך זאכן, מען זאגט אויף דעם די הגדה די הלל, בשעת וואס די מצה ליגט פארן מענטש, תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, לחם עוני, לחם שעונין עליו דברים הרבה, דבר אחר ברענגט די ברייתא נאך א דרוש פון דעם ווארט לחם עוני, לחם עוני, עני כתיב, שטייט דאך עני אן קיין וואוו, וואס טייטש מ'קען עס ליינען עני, און ממילא מה עני שדרכו בפרוסה, אזוי ווי אן עני עסט א רעפטל ברויט האט נישט קיין גאנצע ברויט, אף כאן בפרוסה, די זעלבע זאך דא, נעמט מען א צובראכענע שטיקל ברויט נישט קיין גאנצע וואס טייטש מ'נעמט א צובראכענע מצה, און אויף דעם מאכט מען די ברכה על אכילת מצה, און ווייטער, ווי רש"י רעדט אויס און דער רשב"ם רעדן אויס, אז דאס האט נישט קיין שייכות, אוודאי דארף מען האבן חוץ פון די צובראכענע מצה דארף מען האבן צוויי גאנצע מצות אויף לחם משנה. דבר אחר, זאגט די ברייתא נאך א פשט וואס הייסט לחם עוני, מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה, אזוי ווי דער דרך פון א עני איז אז דער מאן הייצט אן די אויוון ביז דערווייל באקט די פרוי, כדי נישט צו פארברענען קיין צייט, ווייל ער האט מורא אז די אויוון וועט זיך אויסלעשן, מילא ביידע ארבעטן, אף כאן די זעלבע זאך ביים באקן די מצות, אף כאן נמי, הוא מסיק ואשתו אופה, דער מאן הייצט אן די אויוון און די פרוי באקט, פארוואס? כדי די טייג זאל נישט ארומזיצן, מען זאל א גאנצע צייט זיך עוסק זיין מיטן טייג אז די טייג זאל נישט חמץ'דיג ווערן.